אה! גוט מארגן! וואט א ביוטיפול לעכטיגע געשמאקע טאג! איך באקום אסאך מעסעדזשעס אויף די מעסעדזש באקס, אידן שיינען אריין זייערע לעכטיגע אורות, אבער היינט האב איך באקומען א מעסעדזש, ווייל אסאך מאל באקום איך אזא מעסעדזש דעט דזשאסט טעיקס מי עוועי, עס גיבט מיך א מורא'דיגע בוסט און חיזוק, און היינט האב איך באקומען אזא מעסעדזש פון בנימין, ער זאגט אזוי, wow unbelievable, אזוי הייבט ער אן די מעסעדזש, מורא'דיג! גלייב מיר אז איך ווער נישט אזוי שנעל נתפעל, איך שיק נישט אזוי שנעל קיין מעסעדזשעס. כ'האב שוין אזויפיל שיעורים אנגעהויבן און אויפגעהערט אבער דיין שיעור אויף חומש רשי איז אנבעליוועבל. די פאלק מיט די עירוב רב אזוי שיין אריינגעפלאכטן אזוי קונצליך שנעל און געשמאק אריינצולייגן אזוי סאך זאכן אן דעם וואס מ'זאל כאפן אז ס'גייט אריין אזויפיל זאכן איז אזוי קונצליך אזוי קונצליך אריינגעלייגט אזוי סמודלי און אפליפטינג אזוי געשמאק ס'איז נישט נארמאל, דאס איז א טאלאנט וואס איר האט, זאלט איר עס אויסנוצן און די זכות זאל אייך ביישטיין און עס זאל אויפטון אסאך ברכה און הצלחה, און איך האב זייער שטארק הנאה פון דעם, שכוח בנימין, טענק יו סאו מאטש, איט קיפס מי גאואינג, און ס'געבט חיזוק פאר אנדערע, סאו קיפ דעם קאמינג, קיפ די פאזיטיוו מעסעדזשעס קאמינג. אויך האב איך באקומען א אינטערעסאנטע ווארט פון יענקי וואס איך האב אויך זייער הנאה געהאט, ער פרעגט פארוואס האט משה רבינו צעבראכן די לוחות, וואס איז ער נישט געגאנגען צוריקגעבן צום סענדער, געווענליך אז איינער שיקט עפעס, ער שיקט א בריוו און דו קענסט עס נישט אפגעבן דארפסטו עס צוריק שיקן צום סענדער. נו האט משה רבינו יא געוואלט מתפלל זיין אויף כלל ישראל, אבער אז ער איז ברום המעלה, ער קומט דאך יעצט פון פערציג טעג זיך משתשע זיין מיט די שכינה הקדושה און לערנען מיט די שכינה הקדושה, וויאזוי קען ער זיך אראפלאזן צו די אידישע מצב דעם מצב פון די זינדיגערס, ממילא האט ער געוואלט אליין זינדיגן, צוברעכן די לוחות וואס האט געהאט א שם אין זיך, אזוי זאל ער זיין אויך א זינדיגער, אזוי קען ער פארשטיין דעם אנדערן וואס האט געטון א עבירה, ער קען זיך אריינלייגן אין יענעמ'ס שיך און מתפלל זיין פאר אים, ס'איז א הערליכע שיינע. ווארט וואס גיבט אסאך חיזוק פאר א איד, אונז האבן מיר נעכטן געלערנט אז ער איז אראפגעקומען פון בארג און יהושע איז דארטן געווען האט ער געזאגט איך הער א קול מלחמה, האט ער געזאגט ניין ניין ניין דאס איז נישט קיין קול מלחמה, דאס איז א קול פון חירופין וגידופין די עולם טוט דארטן מחרף און מגדף זיין דעם הייליגן באשעפער, און ער איז אראפגעקומען און ער האט צובראכן די לוחות. נאר ווען ער האט שוין געזען ווי די אידן זינדיגן, ווייל פארדעם האט ער נישט געוואלט אננעמען די לשון הרע, אז ער האט געזען די אידן זינדיגן און זיי טאנצן דארט ארום ארום דעם עגל, איז ויחר אף משה, און וישלך מידיו את הלוחות, און ער האט עס צעבראכן תחת ההר, אזוי האבן מיר עס נעכטן געענדיגט, און ווייטער איז ער געגאנגען, ער איז אנגעקומען דארטן האט ער געוואלט משפט'ן די וואס האבן געזינדיגט, איז ויקח את העגל ער האט גענומען דעם עגל וואס זיי האבן געמאכט אשר עשו, און וישרף באש ער האט עס פארברענט. ויטחן אז עד אשר דק און ער האט עס צומאלן ביז ס'איז געווארן מורא'דיג דין און ויזער על פני המים און האט עס אויסגעשפרייט אויף די וואסער און ער האט גענומען די וואסער און וישק את בני ישראל געהייסן די אידן זאלן טרינקן פון דעם כדי זיי בודק צו זיין אזוי ווי מ'איז בודק א סוטה. זאגט די הייליגע רשי ויזער, לשון ניפץ ער האט עס צושפרייט, וכן ברענגט זיך רשי צוויי ראיות, איין פלאץ שטייט יזורה על נוהו גפרית כאילו מ'האט ארויפגעווארפן אויף דיין הויז ברענעדיגע קוילן, זע איך אז יזורה איז א לשון פון ווארפן, אויסשפרייטן, און וכן כי חנם מזורה הרשת, סאו בעיסיקלי די פייגלעך. שזורין בה דגן וקטנית פלאגט און אויסצורן אין אזא נעץ לייגט מען ארויס אזעלכע פיינע געשמאקע עסן פאר פייגלעך און די פייגלעך טראכטן וואו ס'איז דארטן א פרי מיל סאו גייען זיי אראפ עסן אבער זיי כאפן נישט אז זיי גייען אראפגיין עסן גייט מען זיי כאפן גייט זיי די נעץ אריין כאפן ס'איז אויכעט די ווארט דארטן מזורה אז מען שפרייט אויס זעלבע זאך דא ויזר ער האט עס אויסגעשפרייט על פני המים סאו זאגט רשי וישק את בני ישראל פארוואס האט ער אנגעטרינקן די אידן מיט די וואסער וואס איז געווען אריינגעלייגט אין זיך

איז מיתתו בסקילה, אבער ווען א רבים דינט עבודה זרה איז מיתתם בסייף, וועגן דעם גייט מען שוין זען שפעטער אז משה רבינו האט געזאגט פאר די בני לוי זאלן נעמען זייערע שווערדן און אויסהארגענען די חברה וואס זיי האבן געזען אז זיי האבן געזינדיגט, און נאכדעם איז געווען א נעקסטע קעטעגארי וואס איז געווען עדים בלא התראה, וואס עס איז דא עדות אבער עס איז נישט דא קיין התראה קען בית דין נישט משפט'ן, אזא מענטש איז מיתה בידי שמים, פאר דעם זענען זיי טאקע געשטארבן במגיפה, שנאמר ווי שטייט שפעטער ויגף השם את העם, די אייבערשטער האט געברענגט א מגיפה אויף די פאלק, רעדט זיך דארטן פון די חברה וואס האבן געהאט עדים אן קיין התראה, נאכדעם געווען א דריטע קעטעגארי לא עדים ולא התראה, זיי האט מען געהארגעט בהדרוקן, דאס איז די מיתה וואס א סוטה שטארבט פון, שבדקום המים, די וואסער וואס סהאט געהאט אין זיך די עפר פונעם עגל האט זיי בודק געווען, און וצבו בטניהם אויב האבן זיי געזינדיגט איז זייער בויך אויפגעבלאזן געווארן אזוי ווי א סוטה, סאו פארוואס טאקע האט משה רבינו געטון די פיר זאכן? ער האט עס פארברענט, ער האט עס צומאלן, ער האט עס אויסגעשפרייט אויפן וואסער און ער האט עס און און ער האט עס געשאסן אין די לופט, עס איז געגאנגען אויפן וואסער, נאכדעם האט ער עס אריינגעלייגט אין וואסער, זאגט די הייליגע אלשיך הקדוש ער האט געוואלט ווייזן אז אלע פיר יסודות פון פון די וועלט, אש מים רוח ועפר, האט א שטערקערע כח ווי דעם עגל, צו ווייזן אז דער עגל איז עפר ואפר, ס'איז גארנישט ווערט, ס'איז ניטאמאל ווערט קיין עפר, וועגן דעם האט ער עס פארברענט, אזוי האט ער געוויזן אז אש האט א כח אויף דעם. נאכדעם האט ער עס אריינגעלייגט אין וואסער, האט ער געוואלט ווייזן אז דער מים, דער כח פון מים האט א כח אויף דעם, נאכדעם האט ער עס אויסגעשפרייט אויף די וואסער, עס געשאסן אין די לופט אויסצושפרייטן אויפן וואסער האט ער געוויזן אז דער רוח איז שטערקער פון דעם, און אויך האט ער עס צומאלן, האט ער געוויזן אז די עפר איז שטערקער, סאו ויאמר משה אל אהרן האט משה געזאגט פאר אהרן, נאכדעם וואס ער האט גע'משפט די חברה וואס האבן געהאט. לא עדים ולא התראה, און איז געגאנגען צו אהרן און ער האט געפרעגט אהרן, מה עשה לך העם הזה, וואס האט דער פאלק געדארפט טוהן צו דיר, כי הבאת עליו חטאה גדולה, זאגט רשי, כמה יסורים סבלת שיסרוך עד שלא תביא עליהם חטא גדול כזה, דאס הייסט וויפיל יסורים האט מען דיר, וויפיל סטראשונגען האט מען דיר געדארפט געבן, כדי זאלסט זיי אזוי מחטיא זיין, ויאמר אהרן, אהרן האט זיך געטרייט צו פארענטפערן, אבער בשעת'ן זיך פארענטפערן האט ער אויך. אביסל צווישן די ווערטער מלמד זכות געווען אויף כלל ישראל און ער האט אביסל ארויפגעפינט דאס שולד אויף זיך, איז ויאמר אהרן אל יחר אף אדוני, אתה ידעת דו ווייסט דאך את העם כי ברע הוא אז זיי האבן דאך אזא שטארקע שלעכטע יצר הרע וואס פירט זיי אויף שלעכטע וועגן, נישט אז די פאלק איז שלעכט, ווייל יא וואלט ווען געדארפט שטיין כי רע הם אדער אדער נישט ברע הוא ווייל זיי ווערן געפירט אדער ווי רשי זאגט טאקע בדרך רע הם הולכים, תמיד ובנסיונות לפני המקום, זיי האבן קאנסטענטלי נסיונות, און זיי האבן א יצר הרע וואס איז בוער בהם תמיד. רק רק כל היום, מילא, מילא וועגן דעם זאג איך דיר אז ויאמרו לי עשה לנו אלהים, מאך מיר א אפגאט, אשר ילכו לפנינו וואס זאל זיין אונזער מנהיג, פארוואס ווייל כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו, אונז ווייסן נישט וואס איז געשען מיט אונזער קארענט מנהיג, מילא מאך אונז א אנדערע מנהיג, איז ואומר להם האב איך זיי געזאגט כדי זיי צו מדחה זיין, כדי זיי אפצושטופן, האב איך זיי געזאגט למי זהב. האבן זיי געענטפערט, זענען זיי געגאנגען צו זייערע ווייבער אזוי ווי די סיקווענס אוו איווענטס איז דארטן געווען, און צום סוף התפרקו האבן זיי אליינס אויסגעטון זייערע אייגענע צירונגען ויתנו לי זיי האבן מיר עס געגעבן, און ואשליכהו באש איך האב עס אריינגעלייגט אין פייער, נישט מיט די אינטענשאן אז ס'זאל ארויסקומען א עגל, נאר איך האב עס אריינגעלייגט מיט די אינטענשאן אז ס'זאל זיך פארברענען דארטן, אבער מיט זייערע כישוף איז ויצא העגל הזה איז ארויסגעקומען דעם עגל. און נישט אז אונז האמיר ארויסגענומען דעם עגל פון פייער נאר עס איז פון זיך אליין ארויסגעגאנגען עס האט געהאט א חיות אין זיך מילא קען מען אונז נישט האלטן אקאונטעבל די אידישע קינדער פארוואס זיי האבן זיך טועה געווען אוודאי האבן זיי זיך טועה געווען זיי האבן געזען דא א לעבעדיגע זאך קומט ארויס זיי האבן געזען עס האט אלוקות אין זיך מילא פארשטייט זיך קען מען זיי נישט האלטן אקאונטעבל קען מען זיי נישט בלעימען פארוואס זיי האבן זיך טועה געווען די איינציגסטע וועם מען קען בלעימען איז מיך פארן זיי מכשיל זיין זאגט די הייליגע רשי ואומר להם זאגט רשי דבר אחד איך האב זיי געזאגט איין זאך למי זהב ווער האט גאלד? לבד, דעטס איט, דעטס אלל וואס כ'האב זיי געזאגט, און והם מהרו והתפרקו ויתנו לי, זיי האבן זיך אונטערגעיאגט און זיי האבן עס געברענגט, אבער, קען דאך נישט אפלערנען דעם רשי אזוי, על פי פשטות, ווייל פאקטיש אויבן האבן מיר עס דאך געלערנט אז ער האט זיי געזאגט גייטס פרעגטס ענקערע ווייבער צי זיי ווילן געבן די נזמים, און צום סוף ווען די ווייבער האבן נישט געוואלט האבן זיי געברענגט זייער אייגענע. סאו לערנט די גור אריה טאקע אריין אין רשי אז רשי'ס אינטענשאן איז נישט דא חס ושלום צו זאגן אז אהרן האט ארויסגעברענגט א דבר שקר מפיו, נאר פשט פון רשי איז אז איך האב זיי איינמאל געבעטן, איך האב זיי איינמאל געבעטן ברענגטס מיר גאלד פון ענקערע ווייבער, און זיי זענען געגאנגען גלייך און עס געברענגט, איך האב זיי נישט געדארפט מער מוטשענען פאר דעם. זאגט די הייליגע רשי ואשליכהו באש ולא ידעתי שיצא העגל הזה, איך האב נישט געוואוסט אז איך גיי עס אריינלייגן ס'גייט ארויסקומען א עגל, און ויצא ס'איז ארויסגעקומען א לעבעדיגע זאך, מילא וויאזוי קען מען אונז בלעימען כלל ישראל בכלל, מ'דארף נאר מיך בלעימען, איז וירא משה את העם. איז פשט וויאזוי די מלבים לערנט אפ דעם פסוק וירא משה את העם כי פרוע הוא ווען משה האט דאך אבער יא געוואוסט אז דאס וואס אהרן זאגט דא איז נאר אראפצונעמען די שולד פון כלל ישראל אבער בעצם איז אהרן גארנישט שולדיג נאר די פאלק איז שולדיג איז וירא משה את העם כי פרוע הוא אז זיי זענען אויפגעדעקט יעצט אויפגעדעקט אזוי ווי כאילו זייער זינד כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם אהרן האט אויפגעדעקט אז ווייל אהרן'ס אינטענשאן פארוואס ער האט אראפגענומען די שולד פון כלל ישראל איז געווען כדי צו האלטן די כבוד פון כלל ישראל גרויס אבער משה רבינו האט פארשטאנען אז ס'איז יא די אידישע פאלק'ס פראבלעם. מילא כי פרעה אהרן דורך דעם וואס אהרן האט געזאגט און ער האט פארשטאנען אז אהרן האט פשוט עס געטוהן כדי זיי צו ריינוואשן, האט ער פארשטאנען לשמצה בקמיהם אז אז זיי האבן יא געזינדיגט און יעצט גייען זיי יא זיין ללעג ולקלס פאר די אלע אויפשטענדלער זייערע אז זיי וועלן נישט האבן קיין שום רעספעקט ווייל ביז יעצט האבן זיי געוואוסט אז אידישע קינדער זענען עם נבון וחכם און אז ס'איז דא השראת השכינה צווישן זיי אבער יעצט אז זיי האבן געטוהן אזא זינד מיט די חטא העגל וועלן זיי דאך זיין ללעג ולקלס פאר אלע פעלקער זאגט די הייליגע רשי פרוע איז טייטש מגולה אויפגעדעקט נתגלה שמצו וקלונו ס'איז געווארן אויפגעדעקט זייער זייער זייער מיסע זאך וואס זיי האבן געטון. כמו ער ברענגט זיך רשי א ראיה אז פרוע מיינט אויפגעדעקט שטייט ופרע את ראש האשה מ'דארף אויפדעקן די קאפ פון די פרוי אז מ'דארף אויפדעקן די האר כאילו. לשמצה בקמיהם להיות להם הדבר הזה לגנות בפי כל הקמים עליהם ס'זאל זיין א גנות א שאנדע פאר די אלע וואס קומען זיך אויפשטעלן קעגן די אידישע קינדער ווייל ביז יעצט האבן זיי געהאט סאם סארט אוו רעספעקט פאר כלל ישראל אבער יעצט זאלן זיי נישט האבן קיין שום רעספעקט ויעמוד משה בשער המחנה משה רבינו האט זיך אויפגעשטעלט סאו יעצט אז מ'האט שוין געטון משפט'ן די חברה וואס האבן נישט געהאט נישט קיין עדים און נישט קיין התראה איז געקומען די לעוועל די נעקסטע לעוועל די חברה וואס האבן געהאט עדים מיט התראה איז ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מי להשם אלי ווער ס'איז פארן אייבערשטנס ווער איז אויפן אייבערשטנס זייט אלי זאל קומען צו מיר ויאספו אליו כל בני לוי זאגט די הייליגע רשי מי להשם אלי ווער ס'איז פארן אייבערשטן יבוא אלי זאל קומען צו מיר כל בני לוי מכאן פון דא לערנט מען ארויס שכל השבט כשר זיי האבן נישט געזינדיגט און זיי זענען געווען די עדות כאילו וואס זיי האבן מסכים געווען, זיי האבן יא אנגעווארנט כלל ישראל אז מען זאל נישט טון די עבירה, מען זאל אוועקנעמען דעם מכשול. מילא אז זיי זענען די עדות, איז די הלכה איז דאך אז ביד העדים תהיה בו בראשונה, אז די עדים דארפן קודם אויספירן די שטראף אויף דער מענטש אויף וועם זיי קומען עדות זאגן. מילא וועגן דעם ויאמר להם האט ער געזאגט צו זיי, כה אמר ה' אלוקי ישראל, אזוי האט דער הייליגער באשעפער געזאגט, אז ווער ס'דינט עבודה זרה דארף מען הרג'נען, מילא וועגן דעם הייס איך ענק אז שימו איש חרבו על ירכו איש חרבו על ירכו יעדער איינער זאל זיך אנוואפענען מיט זייערע שווערדן און עברו ושובו משער לשער במחנה, יעדער זאל אריבער גיין פון איין טויער ביזן צווייטן טויער, דאס הייסט די טויערן פון בית דין, ווייל מ'האט דאך געדארפט ברענגען יעדע מענטש צו זיין שבט צו זיין בית דין אין זיין מחנה דארטן. צו ברענגען צו דין תורה, זאגן די עדות איך האב אים געזען זינדיגן פארן עגל, און עטס זאלטס טאקע אויספירן דעם משפט וואס דער בית דין פסק'נט אויף אים, און והרגו עטס זאלטס אויסהרג'ענען איש איש את אחיו, איינער זיין ברודער, וואס איז שייך מיין ברודער, מיין ברודער האט דאך אויך נישט געזינדיגט, ער איז דאך אויך א בן לוי, נאר פשט איז, א ברודער פון מיין מאמע'ס זייט וואס איז נישט קיין לוי, אדער ואיש את רעהו און מ'זאל אויסהרג'ענען אפילו עס איז ענקערע חברים, און ואיש את קרובו אפילו עס איז א קרוב וואס הייסט א קאזין וואס איז נישט קיין לוי, זאלט עטס אויך נישט אפשוינען נאר עטס זאלטס אויספירן דעם דעם עונש וואס ס'קומט זיך זיי. און דורך דעם אז ענק וועלן אויספירן די עונש וואס די אייבערשטער האט געהייסן געבן, און מען וועט נישט מוחל זיין, וועט עס מכפר זיין אויף דעם וואס כלל ישראל האט נישט מוחה געווען אויפן עגל, זאגט די הייליגע רשי, כה אמר, והיכן אמר, וואו האט די אייבערשטער געזאגט אז מען זאל גיין הרג'נען די אידן וואס האבן געזינדיגט, ווייל די אייבערשטער האט דאך געזאגט, זובח לאלהים יחרם, איינער וואס טוט שעכטן פאר עבודה זרה זאל מען הרג'נען, מילא וועגן דעם זאג איך ענק אז ענק זאל זיי גיין הרג'נען און אויספירן די ציווי השם, אחיו. וואס איז שייך צו הרג'נען א ברודער, ער איז דאך אויכעט א לוי? ענטפערט רשי, מאמו והוא ישראל, איז ויעשו בני לוי, די בני לוי האבן אויסגעפאלגט, דא אז דו ביסט מדייק שטייט שוין נישט כל בני לוי, ווייל נישט יעדער האט געהאט אין זיך די מידת קנאות צו גיין הרג'נען, מילא נאר א חלק פון די בני לוי זענען געגאנגען כדבר משה און ויפול מן העם ס'איז טאקע געפאלן פון יענעם טאג פונעם פאלק ביום ההוא כשלושת אלפי איש, דריי טויזנט מענטשן, ויאמר משה, משה האט געזאגט צו די בני לוי, יעצט אז עטס האטס מקיים געווען. דאס וואס איך האב ענק געהייסן טון און ענק האבן מקנא געווען קנאת השם און ענק האבן געהארגעט די זינדיגערס איז מלאו ידכם דורך דעם זענט עטס אנגעפילט געווארן היום להשם צו ווערן כהנים פארן הייליגן באשעפער פארוואס ווייל ביז די חטא העגל זענען די בכורים געווען די די פאטענטשעל כהנים און לוויים אינעם אינעם משכן און בית המקדש אבער יעצט נאכן חטא העגל זענען האט בני לוי באקומען די קדושה פון כהונה און פון לוויה. מילא וועגן דעם, כי איש בבנו ובאחיו, ווייל עטס האטס אויסגעהארגעט, ענקערע אייגענע קינדער, דאס הייסט ענקערע אייגענע אייניקלעך, ובאחיו און ענקערע אייגענע ברידערס, איז ולתת עליכם היום ברכה, וועגן דעם קומט אויף ענק די ברכה, אנשטאטס אויף די בכורים, און ענק גייען ווערן די ענדגילטיגע כהנים און לוויים לשרת ב בקודש. זאגט די הייליגע רשי מלאו ידכם, אתם ההורגים אותם, עטס וואס האטס אויסגעהארגעט די זינדיגערס, איז בדבר זה תתחנכו להיות כהנים למקום האט עטס זוכה געווען צו באקומען די כהונה, כי איש, מכם ימלא ידו, בבנו ובאחיו, דורך דעם וואס עטס האטס געהארגעט בבנו ובאחיו, האט עטס ממלא געווען את ידיכם, און ענק זענען געווארן די ענדגילטיגע כהנים. אבער משה רבינו האט געזען ויהי ממחרת, קומט דעם קומענדיגן טאג, אז כאטשיג מען האט שוין געהארגעט יעצט די מענטשן וואס האבן געזינדיגט אן קיין עדים און אן קיין התראה, און מען האט שוין אויכעט געהארגעט די מענטשן וואס האבן געזינדיגט בעדים ובהתראה, האט משה רבינו אבער נאך אלץ געזען אז ס'איז נאך נישט דא קיין השראת השכינה, ס'איז נאך נישט דא קיין ריצוי השם, די אייבערשטער האט נאך נישט מוחל געווען די עבירה, איז ויאמר משה, האט משה געזאגט אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, עטס האטס געזינדיגט א מורא'דיגע שטארקע חטא, וואס כאטשיג מ'האט שוין געטון, מ'האט שוין געברענגט עונש, דאך האט די אייבערשטער נאך אלץ נישט מרצה געווען דאס פאלק, און ועתה אעלה אל השם וויל איך טרייען און ארויף גיין צום אייבערשטן, אולי אכפרה בעד חטאתכם, אפשר פעלט נאך אויס ווידוי, אפשר דארף מען זיך נאך מתוודה זיין אויף די זינד, אפשר דארף מען נאך פאר ענק מתפלל זיין אז די אייבערשטער זאל אפטון פון ענק די עבירה. ממילא וועל איך נאכאמאל ארויף גיין אויפן בארג און איך וועל טרייען צו מתפלל זיין פאר ענק, זאגט די הייליגע רשי אכפרה בעד חטאתכם, זאגט רשי אז עס איז נישט קיין לשון כפרה, וואס איז שייך אז משה רבינו זאל מכפר זיין, נאר אכפרה וואס טייטש איך וועל מכפר זיין, אשים כופר וקינוח וסתימה לנגד חטאתכם, איך וועל אפווישן און אפרייניגן און צושפארן דעם חטא פון ענק, דאס הייסט להבדיל ביניכם ובין החטא, ענק אפצוטיילן פונעם חטא, כדי אז עס זאל קענען קומען רצון מאת ה' און ער זאל ענק מוחל זיין, איז וישב משה אל השם משה איז טאקע ארויף געגאנגען נאכאמאל אויפן בארג. און ויאמר און ער האט געזאגט פארן הייליגן באשעפער ער האט זיך אנגעהויבן צו מתוודה זיין אויף כלל ישראל אנא חטא העם הזה חטאה גדולה דאס פאלק האט אזא גרויסע זינד געטון און ויעשו און די ערב רב האט געמאכט להם פאר זיי אלהי זהב איז רשי מדייק אלהי זהב פארוואס זאגט ער נישט ויעשו להם אלהים פארוואס זאגסטו ס'איז דא אלהי זהב דווקא אתה הוא זאגט די האט משה רבינו געזאגט נאך עפעס פארן אייבערשטן אויסער דעם וואס ער האט זיך מודה מודה וואס ער האט מלמד זכות געווען ער האט זיך מתוודה געווען נאכדעם האט ער מלמד זכות געווען ער האט געזאגט ויעשו להם אז די ערב רב האט עס געמאכט וואס הייסט איינער האט זיי מפתה געווען. און אַזוי האָט ער צוגעלייגט נאָך עפּעס אַ לימוד זכות, און ער האָט געזאָגט, אלהי זהב, אתה הוא שגרמת להם, דו האָסט גורם געווען, אַז זיי זאָלן מאַכן דעם עגל, פאַרוואָס ווייל שהשפעת להם זהב וכל חפצם? דו האָסט זיי געגעבן אַלעס גוטס, און זיי אויך געגעבן אַ סך גאָלד, מה יעשו שלא יחטאו, וואָס זאָלן זיי טאָן, אַז זיי זאָלן נישט זינדיקן? איז משל למלך, ס'איז אַ משל צו אַ קיניג, שהיה מאכיל ומשקה את בנו, ער האָט גוט אָנגעזעטיקט זיין קינד, און מקשטו, און ער האָט אים גוט אָנגעצירט, באַצירט מיט, מיט, מיט צירונגען, און ותולה לו כּיס, בצוארו ער האט אויפגעהאנגען א כיס פון בשמים, א גוטע פערפיום, א גוטע שמעק אויף זיין האלז, און מעמידו בפתח בית זונות, און ער האט אים אוועקגעשטעלט ביי די בתי זונות, מה יעשה הבן שלא יחטא, וואס זאל ער טון אז אוודאי וועט ער זינדיגן, ממילא האט ער נאך מלמד זכות געווען אויף כלל ישראל, נישט נאר אז די ערב רב האט זיי מפתה געווען, נאר אלהי זהב, דו האסט זיי געגעבן אזויפיל גאלד, ממילא וואס דען זאלן זיי טון ווי אנשטאטסן זינדיגן, און ועתה אם תשא את חטאתם, אויב וועסטו זיי פארצייען זייער זינד איז גוט. אבער ואם אין, אויב וועסטו נישט פארצייען זייער זינד, איז מחני נא מספרך אשר כתבת, מעק מיך ביטע אויס פון דעם ספר תורה וואס דו האסט געשריבן. זאגט די הייליגע רש"י ועתה אם תשא חטאתם, עס פעלט אפאר ווערטער, הרי טוב, אויב וועסטו פארצייען זייער זינד הרי טוב, איני אומר לך מחני דעמאלס זאג איך דיר נישט זאלסט מיך אויסמעקן, ואם אין, אויב וועסטו נישט פארצייען פאר כלל ישראל מחני פליז מעק מיך אויס, און וזה מקרא קצר וכן הרבה ס'א מקרא קצר מ'דארף אריינלייגן אפאר ווערטער און עס איז דא נאך אזעלכע עקזעמפלס פון פסוקים וואס פעלן ווערטער מספרך מכל התורה כולה מעק מיך אויס פון די גאנצע תורה כ'וויל נישט האבן קיין שום מגע ומשא אין דעם כ'וויל נישט מיין נאמען זאל זאל ווערן געמענטשענט אין דעם תורה פארוואס ווייל עס קען ארויסקומען א מורא'דיגע חילול השם שלא יאמרו עלי שלא הייתי כדאי לבקש עליכם עליהם רחמים אז עס איז דא א צדיק אין אין די אייבערשטער געט אים נאך די כבוד אז מען שרייבט אים אריין אין די תורה, און דאך שפעטער זעט מען אז ער האט נישט געהאט די עביליטי צו מתפלל זיין און צו איבערדרייען דעם די הארץ פונעם אייבערשטן אז עס זאל נישט שלעכט זיין פאר כלל ישראל, איז דאך עס א גרויסע חילול השם אז די אייבערשטער איז נישט נאנט מיט זיינע ליבהאבער. ממילא וועגן דעם בעט איך דיר אז כדי עס זאל נישט ארויסקומען די חילול השם זאלסט מיך אויסמעקן פון דיין ספר. סאו ויאמר ה' אל משה די אייבערשטער האט צוריק געענטפערט משה מי אשר חטא לי דער וואס האט געזינדיגט פון מיר אמחנו מספרי אים וועל איך אויסמעקן פון מיין ספר אבער דיר דו האסט דאך נישט געזינדיגט אבער ועתה יעצט אז איך האב שוין מקבל געווען דיין ווידוי און איך גיי טאקע נישט ברענגען קיין כליה אויף גאנץ כלל ישראל דאס הייסט איך גיי נישט אויסהרג'ענען גאנץ כלל ישראל אבער דאך קען איך נישט גיין מיט ענק נאר לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך גיי פיר דאס פאלק צו דאס פלאץ וואו איך האב דיך געהייסן זיי פירן, ס'הייסט ארץ ישראל, און איך וועל נישט גיין מיט ענק, נאר הנה מלאכי ילך לפניך, איך וועל שיקן א מלאך וואס זאל גיין פארנט פון ענק, וביום פקדי, די טאג וואס איך וועל, ס'הייסט, עס וועט זיי נאך קומען א עונש, אבער איך וועל זיי נישט יעצט פארלענדן רייט עוועי, אזוי ווי איך האב געוואלט, איך האב אנגענומען דיין בקשה, אבער וביום פקדי, די טאג וואס איך וועל זיי עניוועי ברענגען פורעניות אויף אנדערע עבירות, ופקדתי עליהם חטאתם, וועל איך צולייגן אביסל, פּורעניות, אָפּצוצאָלן אַ ביסל פֿון דעם חטא-עגל, זאָגט דער הײליקער רשי, אל אשר דיברתי לך, יש כּאן לך, סאָו געװענלעך, רשי זאָגט, אַז איבעראָל װוּ ס'שטײט לך נאָך אַ דיבור, מײנט עס װעגן דיר. רשי האָט שױן אַ פּאָר, כּמה פּעמים בתּורה געזאָגט, אַז לך מײנט װעגן דיר, אױב ס'שטײט נאָך אַ דיבור. זאָגט אָבער רשי, אַז דאָס מאָל מײנט עס נישט לך װעגן דיר, נאָר לך צו דיר. יש כאן לך אצל דיבור במקום אליך צי דיר, וכן ברענגט רש"י נאך איין ראי' שטייט דארט אין מלכים לדבר לו על אדוניהו, ווען די פרוי וויל גיין דארטן בעטן אירע ריקוועסט מיינט נישט לדבר לו רעדן וועגן אים, נאר לדבר לו צי אים, זי וויל גיין בעטן אירע ריקוועסט, סאו האב איך דא אויך די אל אשר דיברתי לך וואס כ'האב גערעדט צי דיר נישט וועגן דיר. הנה מלאכי ולא אני איך וועל נישט גיין מיט ענק וביום פקדי די טאג וואס איך וועל ענק עניוועי שטראפן אויף אנדערע עבירות ס'הייסט עתה שמעתי אליך מלכלותם יחד יעצט האב איך צוגעהערט דיין בקשה און איך וועל זיי נישט פארלענדן אויף איין מאל אבער ותמיד תמיד כשאפקוד עליהם חט עוונותיהם יעדעס מאל וואס איך וועל זיי אפצאלן פאר זייערע זינד ופקדתי עליהם מעט מן העוון הזה וועל איך אויך צולייגן אביסעלע פורעניות אויף די חטא העגל צו מכפר זיין אויף די חטא העגל עם שאר העוונות ס'הייסט איך וועל זיי נישט געבן קיין כליה רייט עוועי נאר צוביסלעך צוביסלעך צוביסלעך וועל איך אפצאלן דאס חטא העגל. זאגט רש"י אז אין פורעניות באה על ישראל שאין בה קצת מפריון מפרעון עוון העגל, ס'איז יעדע מאל וואס עס קומט פורעניות אויף א מענטש איז עס אביסעלע דערפון איז אויך אויף צו מכפר זיין אויפן חטא העגל, ויגוף ה', אבער למעשה האמיר דאך נאך דא איין זאך open for business אונז האבן דאך נאך נישט קעיר גענומען פון די חברה וואס האבן געזינדיגט בעדים ולא התראה, זיי קומט זיך מיתה בידי שמים, איז ויגוף ה' את העם על אשר עשו, אויף דעם וואס זיי האבן געמאכט את העגל. וואס הייסט די ערב רב וואס האבן עקשעלי געמאכט? די חברה וואס האבן נאר נישט מוחה געווען אויף דעם, דאס איז געשטאנען אין פאריגן פסוק אז וביום פקדי ופקדתי, זיי אויך אפצאלן אביסעלע צוביסלעך צוביסלעך, אבער די חברה וואס האבן יא געזינדיגט אן קיין אן קיין התראה נאר מיט עדים, קומט זיך זיך מיתה בידי שמים, זיי איז יא געקומען כליון, און די אייבערשטער האט געברענגט א מגיפה אויף די ערב רב וואס האבן געמאכט את העגל, וואס הייסט זיי האבן ארויסגעהאלפן אדער זיי האבן געבעטן? אהרן זאל עס מאכן, אשר עשה אהרן דער עגל וואס זיי האבן געהייסן אהרן זאל מאכן, וואס הייסט זיי האבן אים געפארסט עס צו מאכן, דער ויגוף השם את העם, דאס איז די מיתה בידי שמים לעדים בלא התראה פאר די חברה וואס האבן געזינדיגט מיט עדים אבער אן קיין התראה, איז וידבר השם אל משה, סאו יעצט אז מען האט שוין קער גענומען פון די דריטע לעוול, מען האט שוין קער גענומען סיי פון די וואנס וואס האבן געזינדיגט אן קיין עדים און אן קיין התראה, מיט די מים בודקן. און סיי מען האט שוין קער גענומען פון די עדים מיט התראה דורך די בני לוי מיט שווערדן, און סיי די עדים אן א התראה, די יעצט דא דורך די מגיפות, וידבר השם אל משה איז שוין יא געווען אביסעלע רצון פונעם הייליגן באשעפער צו משה און ער האט אים געזאגט לך עלה מזה, אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך אתננה גיי פיר ארויף דאס פאלק דו מיט די גאנצע פאלק וואס דו האסט ארויפגעברענגט פון מצרים טראג זיי אריין אין ארץ ישראל, וואס איך האב צוגעזאגט פאר אברהם יצחק און יעקב, זאגט דער הייליגער רש"י לך עלה מזה, ארץ ישראל גבוה מכל, פארוואס איז עפעס עלה, פארוואס איז עפעס א לשון ארויפצוגיין אין ארץ ישראל, ווייל ארץ ישראל איז גבוה מכל הארצות, עס איז העכער, ממילא פון דעם פאלט דאס לשון ארויפצוגיין, לכך נאמר עלה, דבר אחר נאך א פשט איז, כלפי שאמר לו בשעת הכעס, לך רד, אויב דו געדענקסט אז דער אייבערשטער האט געזאגט גיי אראפ, פארוואס, ווייל דו ביסט דאך נאר דא בזכות ישראל, און אז די אידן זינדיגן האסטו נישט וואס דא וואס צו זוכן, מען האט אים טאקע פארשיקט פון בית דין של מעלה, אמר לו בשעת רצון, יעצט אז דער אייבערשטער האט שוין מרצה געווען נאכדעם וואס מען האט שוין קעיר גענומען פון די זינדיגערס, און משה רבינו איז שוין מתפלל געווען אויף זיי האט ער אים שוין נאכאמאל געזאגט לך עלה קום צוריק ארויף, ביסט שוין ביסט שוין וועלקאם נאכאמאל ווייל די אידן האבן שוין ווייל דו קענסט שוין נאכאמאל קומען בזכות ישראל, אתה והעם, כאן לא נאמר ועמך, דו מיטן פאלק, שטייט שוין נישט ועמך, אזוי ווי ער האט אויבן געזאגט אז דו מיט מיט די ערב רב וואס דו האסט ארויף געברענגט וואס דו האסט מגייר געווען, נאר דא דא זאג איך דיר שוין נאכדעם וואס מען האט שוין אויסגעהארגעט די ערב רב, מען האט שוין אויסגעהארגעט די זינדיגערס, און נאכדעם וואס די אידן זענען שוין צוגעקומען צו תשובה, קען עס שוין יעדער, איז שוין יעדער ראוי ראוי אריינצוגיין אין ארץ ישראל. און ושלחתי לפניך זאגט אבער דער אייבערשטער דאס וואס כ'האב דיך פריער געזאגט בשעת כעסי, אז איך וועל מער נישט גיין מיט ענק איך וועל דיר שיקן א מלאך זאלסטו נישט מיינען אז ס'איז פורענות, פונקט פארקערט, ס'איז פאר דיין אייגענע טובה, פארוואס? ווייל ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני, איך וועל שיקן פאר דיר דעם מלאך וואס איך האב דיך פריער געזאגט בשעת כעסי אז איך וועל דיך מיטשיקן, און ער וועט פארטרייבן את הכנעני והאמורי והחיתי והפריזי והחיווי והיבוסי, אל ווי וועל ווי האב איך דיך געהייסן ארויפגיין אל ארץ זבת חלב ודבש. פארוואס פארוואס טאקע איז עס פאר דיין טובה וועגן אז איך וועל נישט גיין מיט ענק לא אעלה בקרבך איך וועל נישט גיין כי עם קשה עורף אתה ווייל ענק זענען הארטנעקיג פאלק און אויב אזוי אז ענק זענען הארטנעקיג פאלק ווייס איך דאך אז ענק וועלן נאכאמאל זינדיגן און אז ענק וועלן נאכאמאל זינדיגן איך וועל זיין צווישן ענק איז סאך הארבער ווען מען טוט א זינד אין פראנט פונעם רעבין ווי איידער ווען מען טוט א זינד אפגעזונדערט פונעם רעבין וועגן דעם וועל איך נישט גיין צווישן ענק ווייל איך האב מורא פן אכלך בדרך אז איך וועל יא גיין צווישן ענק האב איך מורא אז איך וועל ענק דארפן פארלענדן אויפן וועג זאגט די הייליגע רש"י וגרשתי את הכנעני האסטו נאר אויסגערעכנט וואו וועמענס ענק וואס טוט זיך מיט דער גרגשי? דער מלאך וועט נישט פארטרייבן דעם גרגשי, נאר דער גרגשי איז עמד ופנה מפניהם מאליו, ער איז אליינס אנטלאפן, און נישט שייך צו זאגן אז וגרשתי איך וועל אים פארטרייבן. זאגט דער הייליגער רש"י אל ארץ זבת חלב ודבש, סאו דאס איז אזוי ווי א המשך צו פסוק א', דער אייבערשטער האט געזאגט לך עלה מזה, וואו זאל איך אים, וואו זאלט עטץ גיין, אל ארץ זבת חלב ודבש, אני אומר לך להעלותם, און דארטן הייס איך דיר ארויפצופירן די אידן, כי לא אעלה בקרבך לכך אני אומר לך, ושלחתי לפניך מלאך, פארדעם זאג איך דיר אז איך וועל דיר שיקן א מלאך און איך וועל נישט מיטגיין מיט ענק, ווייל ענק זענען דאך עם קשה עורף אתה. וכששכינתי בקרבכם, און מיין שכינה טוט זיך דרייען צווישן ענק, און ואתם ממרים בי, און עטס טוטס עבירות אין פראנט פון מיר, איז מרבה אני עליכם זעם, וועל איך ענק גלייך פארלענדן. מילא איז עס אין ענקער בעסטע אינטערעסע אז איך שיק ענק א מלאך, און איך גיי נישט מיט ענק. אכלך, לשון כליון, איך וועל ענק פארלענדן אויף די עבירות וואס ענק טוען. אבער פארשטייט זיך משה רבינו האט נישט מסכים געווען צו דעם, שפעטער אין די פרשה וועט מען זעהן ווי משה רבינו טוט זיך איינבעטן ביים הייליגן באשעפער אז ניין, אונז זעמיר נישט מסכים צו דעם, אונז אונז וויל מיר דאך אפילו אונז אפילו ס'איז דא טשענסעס אז דו זאלסט אונז פארלענדן אויפן וועג דורכדעם וואס אונז זינדיגן מיר פאר דיר, וויל מיר עס נאך אלץ אונז זאל מיר האבן השראת השכינה און טאקע ער האט אויסגעפועלט און שפעטער איז דאך דער אייבערשטער געקומען ברענגען זיין שכינה צום משכן נאך יום כיפור נאכדעם וואס ער איז אראפגעקומען מיט די מיט די לוחות, וישמע העם את הדבר הרע הזה, די פאלק האט געהערט דאס שלעכטע זאך. אז הייליג באשעפער גייט זיך נישט דרייען צווישן דעם פאלק, נאר ער וועט שיקן א מלאך אינסטעד, און ויתאבלו האבן זיי אנגעהויבן מורא'דיג טרויערן, און ולא שתו איש עדיו עליו, און זיי האבן נישט אנגעטון די קרוינען וואס זיי האבן באקומען ביי מעמד הר סיני, ווי די זעקס הונדערט טויזנט מלאכי השרת זענען געקומען ארויפלייגן צוויי קרוינען, נאכדעם וואס זיי האבן געזאגט נעשה ונשמע. סאו, ווי האבן זיי עס געהערט? מיר זעען אין פסוק הבא וויאזוי זיי האבן עס געהערט, זאגט דער הייליגער רש"י הדבר הרע, שאין השכינה שורה ומהלכת עמם האבן זיי געהערט די די שמועה אז די אייבערשטער וועט נישט גיין דארטן און ער וועט שיקן ענדערש פאר א מלאך איז איש עדיו איז די כתרים זיי האבן אויסגעטון די כתרים די קרוינען שניתנו להם בחורב כשאמרו נעשה ונשמע זענען די זעקס הונדערט טויזנט מלאכי השרת געקומען און זיי ברענגען צוויי קרוינען איז ווי האבן זיי עס געהערט ווייל ויאמר ה' אל משה אמור אל בני ישראל די אייבערשטער האט געהייסן פאר משה זאלסט גיין זאגן פאר די אידן אז אתם עם קשה עורף אין רגע אחד אעלה בקרבך איך וועל אין איין סעקונדע וועל איך אריינגיין צווישן ענק וכליתיך און איך וועל ענק פארלענדן מילא וועגן דעם איז עס אין ענקער בעסטע טובה וועגן אז ועתה הורד, אז איך וועל נישט גיין מיט ענק, און פארשטייט זיך איך דארף ענק געבן א פורעניות אויך אויף דעם וואס עטס האסט נישט מוחה געווען עטס האסט נישט אוועקגענומען די די מכשול די עגל פון צווישן ענק איז ועתה הורד עדיך מעליך הייס איך ענק אויסטוהן ענקערע קרוינען סאו דאס וואס שטייט אין פסוק ד' אז זיי האבן געהערט און זיי האבן אויסגעטוהן איז געווען פון ציווי השם די אייבערשטער האט זיי געהייסן האט געהייסן פאר משה זאל זיי זאגן אז ער וועט נישט גיין צווישן זיי און די אייבערשטער האט אים אויך געהייסן ועתה הורד עדיך מעליך זיי הייסן פאר די אידן אויסטוהן זייערע קרוינען וואס זיי האבן באקומען במעמד הר סיני. איי העסטו מיר פרעגן דאס איבעריגע זינד? די אויסטוהן די קרוין איז נישט קאמפליט נאכנישט די גאנצע זאך, ענק דארפן נאך באקומען עקסטערע זינד, פאר די איבעריגע איז ואדעה מה אעשה לך ווייס איך שוין וואס איך וועל טוהן מיט ענק, דאס הייסט אזוי ווי דער אייבערשטער האט פריער געזאגט אז לאט לאט וועט ער עס אפצאלן. זאגט די הייליגע רשי רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך, אם אעלה בקרבך, ואתם ממרים בי, בקשיות ערפכם, אויב וועל איך יא גיין צווישן ענק, און עטס וועטס מורד זיין אין מיר און ענק וועלן טוהן עבירות אין פראנט פון מיר, איז אזעום עליכם רגע אחד וועל איך אין איין סעקונדע, מיך אויפרעגן אויף ענק און איך וועל ענק פארלענדן, שהוא שיעור זעמו, ווי לאנג רעגט זיך די אייבערשטער? איין רגע, שנאמר אזוי ווי שטייט חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, און ואכלה אתכם און איך וועל ענק פארלענדן, לפיכך טוב לכם שאשלח מלאך איז אין ענקער בעסטע אינטרעסטס אז איך גיי נישט צווישן ענק נאר איך שיק א מלאך אינסטעד, און ועתה יעצט איז פורענות זה תקחו מיד, די פורענות אויפן חטא העגל באקומט עטץ רייט אוועי, אלס וואס שתורידו עדיכם ע. עדיכם מעליכם, עטס זאלטס אויסטוהן ענקערע קרוינען. איי דאס איבעריגע איז ואדעה מה אעשה לך, בפקודת שאר העון, אני יודע מה שבלבי לעשות לך, ווייס איך שוין וואס איך וועל טוהן צו אים. און ויתנצלו, און אויסער דעם זיי האבן עס אויסגעטוהן איז געווען נאך א שטיקל זאך, אז ויתנצלו בני ישראל זענען אויסגעליידיגט געווארן, ווייל ס'איז געקומען הונדערט צוואַנציק טויזנט מלאכי חבלה און האבן אוועקגענומען די הונדערט צוואַנציק טויזנט קרוינען צוויי, פער מענטש, ויתנצלו בני ישראל די אידן זענען געווארן אויסגעליידיגט את עדים פון זייערע קרוינען מהר חורב זיי האבן באקומען בהר חורב נאכדעם וואס זיי האבן געזאגט נעשה ונשמע זאגט די הייליגע רשי את עדים מהר חורב את העדי שהיה בידם מהר חורב די קרוינען העדי יא וואס זיי האבן באקומען בהר סיני ומשה יקח את האהל סאו יעצט גייט די תורה זאגן די השתלשלות אז נאכדעם נאך יום כיפור ווייל יעצט איז דאך געווען משה רבינו איז יעצט ארויפגעגאנגען נאכמאל פאר פֿערציק טעג מתפלל זיין אויף כלל ישראל אז די אייבערשטער זאל מוחל זיין די עבירה פונעם חטא העגל. נאכדעם וואס די אייבערשטער האט שוין מרצה געווען און שוין מוחל געווען, האט די אייבערשטער געזאגט פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים און קום צוריק ארויף, און ער איז געווען נאכאמאל פאר פֿערציק טעג ווען די אייבערשטער האט אים געגעבן די צווייטע סעט לוחות. סאו וואס איז געווען פון יום כיפור ווען ער איז אראפגעקומען מיט די צווייטע סעט לוחות ביז ס'איז עקטשעלי געווען א משכן ביז אלף ניסן, ס'איז געווען די גאנצע ווינטער סיזן, וואס איז געווען מיט משה רבינו? פארציילט אונז די תורה די השתלשלות אז דעמאלס האט משה רבינו נישט געוואלט זיין צווישן פאלק ווייל ווילאנג, ווי לאנג ס'איז נאך נישט דא קיין השראת השכינה אין די משכן האט ער נישט געוואלט זיין צווישן די אידן אין די מחנה. פארציילט אונז די תורה די השתלשלות וואס איז דעמאלטס פארגעקומען אז ומשה יקח את האהל ער האט גענומען זיין געצעלט ונטה לו מחוץ למחנה ער האט עס אויפגעשטעלט בחוץ למחנה הרחק מן המחנה אפגערוקט פונעם מחנה און רשי וועט זאגן צוויי טויזנט אמה כתחום שבת אז מען זאל קענען קומען צו אים אין שבת און וקרא לו ער האט גערופן פאר זיין געצעלט אוהל מועד דאס אוהל וואו ס'וועט זיין א בית וועד פאר תלמידי חכמים וואו מענטשן וועלן קענען קומען הערן די דבר השם. און והיה און עס איז געווען אז כל מבקש השם יעדער וואס האט געזוכט דעם אייבערשטן איז יצא אל אוהל מועד איז ארויסגעגאנגען צו משה'ס געצעלט וואס האט געהייסן יעצט אוהל מועד וואס איז געווען אשר מחוץ למחנה זאגט די הייליגע רשי ומשה מאותו עון והלאה פון די חטא העגל און ווייטער יקח את האהל לשון הווה וואס הייסט ער האט עס גענומען ארויסצוטראגן און עס איז א לשון הווה יקח וואס הייסט לוקח אהלו ונוטהו מחוץ למחנה אשר מנודה לרב מנודה לתלמיד וואס הייסט עס איז געווען א קאנסטענט זאך פאר די גאנצע זעקס חדשים כמעט. איז ער געווען אינדערויסן קאנסטענטלי אזוי ווי געטראכט צו זיין אינדערויסן, ווייל ער האט געזאגט אז די אידן זענען מנודה פארן הייליגן באשעפער, איז ער אויך מנודה פארן תלמיד, זענען זיי אויך מנודה פארן תלמיד, ממילא וויל איך אויך נישט וואוינען, אז די אייבערשטער וויל נישט האבן קיין השראת השכינה צווישן כלל ישראל יעצט, וויל איך אויך נישט האבן דא מיין געצעלט. הרחק, ווי ווייט? אלפיים אמה צוויי טויזנט אמה כענין שנאמר שטייט אין פסוק אז די לשון פון רחוק און ס'שטייט דארטן אז ס'געווען צוויי טויזנט אמה שטייט דארטן אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפיים אמה במידה ווען יהושע זאגט דארטן פאר די אידן אז מ'זאל גיין אפגערוקט פון די ארון צוויי טויזנט אמה, זע איך די לשון פון רחוק און צוויי טויזנט אמה, סאו זעלבע זאך דא הרחק איז אויך צוויי טויזנט אמה, כדי אז די אידישע קינדער זאלן אויך קענען קומען שבת אהין. איז וקרא לו, והיה קורא לו אוהל מועד, ער האט גערופן פאר זיין געצעלט אוהל מועד, און וואס פארוואס אוהל מועד, ווייל הוא בית ועד למבקשי התורה, פאר די אלע וואס ווילן קומען הערן די דבר השם, איז עס א בית ועד, דארטן נעמט מען זיך צאם. איז שטייט כל מבקש השם, שטייט דא א לשון פון די איבעריגע ווארט כל, איז רשי מדייק, מען לערנט ארויס פון דעם מכאן, למבקש פני זקן כמבקש פני שכינה. ווייל פאקטיש ווען די אידישע קינדער זענען ארויסגעקומען דארטן צו די מקום אוהל מועד ווי צו משה רבינו'ס געצעלט האבן זיי נישט געקענט מבקש זיין את השם ממש זיי האבן מבקש געווען דער זקן דער תלמיד חכם וואס האט באקומען די דבר השם רייט סאו כל מבקש השם מיינט אז ווען איך גיי מבקש זיין א תלמיד חכם א פני זקן איז כאילו איך האב מקבל געווען די פני השכינה זאגט די הייליגע רשי יצא אל אוהל מועד איז אויך כמו יוצא. רשי וויל בעסיקלי זאגן אין אפאר רשי'ס דא אז אלעס איז בלשון הווה ווייל ס'איז פארגעגאנגען פאר גאנצע זעקס חדשים, ס'איז נישט געווען עפעס א איינמאליגע איווענט, נאר פאר זעקס חדשים איז עס פארגעגאנגען, פון יום כיפור ביז א' ניסן. סאו כמו יוצא, אזוי קאנסטענטלי בלשון הווה דבר אחר. אויף די פריערדיגע זאך שטייט פריער כל המבקש השם האט רשי געזאגט אינעם ערשטן פשט אז ס'מיינט אז מכאן למבקש פני זקן כמקבל פני שכינה, ברענגט יעצט רשי נאך א פשט אויף דעם אז אפילו מלאכי השרת כשהיו שואלים מקום שכינה, די מלאכי השרת האבן געפרעגט ווי איז די הייליגע באשעפער? איז חבריהם אומרים להם האבן זייערע חברים זיי געזאגט הרי הוא באהלו של משה ער געפינט זיך אין די אוהל פון משה און והיה און ס'איז געווען בשעת די איווענט בשעת די זעקס חדשים איז געווען אז כצאת משה אל האוהל יקומו כל העם ונצבו איש פתח אהלו והביטו אחרי משה עד בואו האהלה אז אידישע קינדער ווען משה רבינו איז ארויס געגאנגען פון די מחנה ער איז געגאנגען צו זיין געצעלט איז יעדער נאכגעגאנגען און זיי האבן נאכגעקוקט משה רבינו מיט קנאה מיט אזא קנאה פון התרוממות. ביז ער איז אנגעקומען צו זיין געצעלט און זיי האבן זיך נישט אוועקגעריקט ווי לאנג ער איז נישט אריינגעגאנגען אין זיין געצעלט, דאס זאגט די הייליגע רשי והיה איז אויך א לשון הווה, כצאת משה מן המחנה ללכת אל האוהל ווען ער איז ארויסגעגאנגען פונעם מחנה אריינצוגיין אין אוהל איז יקומו כל העם עומדים מפניו מען איז געשטאנען פאר אים ואין יושבים זיי האבן זיך נישט אראפגעזעצט עד שנתכסה מהם ווי לאנג מען האט אים נאך געזען, ס'הייסט די מינוט וואס ער איז אריינגעגאנגען אין זיין געצעלט דעמאלטס האט מען זיך אראפגעזעצט, והביטו אחרי משה, לשבח, זיי האבן געזאגט אשרי ילוד אשה שכך מובטח איז אזוי מובטח שהשכינה תכנס אחריו לפתח אהלו. אז ער וואקט אריין אין דעם געצעלט, ער ווייסט אז די אייבערשטער גייט אים נאכקומען, און דאס איז אונזער סוד לסיעתא דשמיא, ווייל מען האט בטחון, מען גלייבט אז די אייבערשטער גייט מיך זיכער העלפן, דעמאלטס העלפט דער אייבערשטער, דער משה רבינו האט פולשטענדיגע בטחון אז ער גייט האבן סיעתא דשמיא, ער גייט האבן השראת השכינה. און והיה כבוא משה האהלה, ווען משה איז אריינגעקומען אין זיין געצעלט, ירד עמוד ענן, איז אראפגעקומען א עמוד ענן, ועמד פתח האוהל, און ס'האט זיך אוועקגעשטעלט אין פראנט פונעם טיר פון זיין געצעלט, ודבר עם משה, און ס'האט גערעדט, מיט משה, זאגט דער הייליגער רשי ודבר עם משה, כמו ומדבר עם משה, א בלשון הווה, נישט ודיבר און ס'האט, נאר ומדבר, ס'רעדט בלשון הווה, ווייל די גאנצע זאך איז דאך געווען פאר א דורעישאן פון זעקס חדשים, ממילא איז אלעס בלשון הווה אזוי ווי רשי האט שוין אפאר מאל געזאגט. זאגט יעצט רשי א אינטערעסאנטע זאך, אז תרגומו ומתמלל עם משה. תרגום זאגט אז ס'איז בעיסיקלי א מתפעל אז ס'איז געטון געווארן, ס'איז גערעדט געווארן מיט משה, וואס איז שייך ס'איז גערעדט געווארן מיט משה? די אייבערשטער האט נישט גערעדט צו משה, נו פשט פארוואס די סיבה פארוואס די תרגום וויל עס טוישן אלס א מתפעל אז ס'איז גערעדט געווארן, ווייל שהוא כבוד השכינה, אז כאילו צו זאגן נישט אז די אייבערשטער האט זיך אראפגעלאזט צו אזא שפלע מדריגה אז ער האט גערעדט צו א בשר ודם, נאר די אייבערשטער האט גערעדט צווישן צווישן אים און זיך אליינס, און משה רבינו האט זיך נאר צוגעהערט צו די קול השם, ברענגט זיך רשי א ראיה וואס שטייט וישמע את הקול מדבר אליו שטייט מיט א חיריק, ער האט געהערט דאס קול מדבר אליו. און ס'שטייט אבער נישט מדבר אליו. סאו איז רשי מסביר די דיפרענס צווישן מדבר און מדבר אז כשהוא קורא מדבר ווען ס'שטייט מיט א חיריק איז פתרונו הקול מדבר בינו לבין עצמו די קול רעדט צווישן זיך אליינס און וההדיוט שומע מאליו און די הדיוט הערט זיך פשוט צו צום קול השם אבער נישט אז צו זאגן אז די אייבערשטער איז אראפגעקומען צו אזא שפל אז ער האט גערעדט צו א בשר ודם וכשהוא קורא מדבר ווען ס'שטייט אבער מיט א שוא איז משמע שהמלך מדבר עם הדיוט וואס דאס איז דאך נישט קיין כבוד פאר די שכינה. וועגן דעם איז דער תרגום מדייק און ער שרייבט מתמלל א לשון מתפעל, ס'איז גערעדט געווארן, דער אייבערשטער האט גערעדט צווישן זיך אליינס, און משה האט זיך נאר צוגעהערט, וראה כל העם את עמוד הענן, די גאנצע פאלק האט געזען דאס עמוד הענן, און עומד בפתח האוהל, און וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהלו, יעדער האט זיך אויפגעשטעלט און זיי האבן זיך געבוקט צום טיר פון משה רבינו'ס געצעלט, ודיבר ה' אל משה, דער אייבערשטער האט טאקע גערעדט אויך מיט א חיריק. ודיבר, ס'איז גערעדט געווארן כאילו די קול השם מיט משה פנים אל פנים, דאס הייסט אזוי ווי א פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו, אזוי ווי אן קיין שום אמצעי, אזוי ווי א מענטש רעדט צו זיין חבר כביכול, און ושב אל המחנה נאכדעם וואס ער האט געהערט די דבר השם איז ער צוריק געקומען אין די מחנה און ער האט פארגעלערנט פאר די זקנים דאס די דבר השם וואס די אייבערשטער האט אים געזאגט אז זיי זאלן עס גיין אויסלערנען מיט די מיט כלל ישראל, אבער זאגט די תורה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל זיין משרת יהושע בן נון. ער האט זיך נישט אוועקגעריקט פון משה רבינו'ס געצעלט, ס'הייסט אפילו ווען משה רבינו איז אריינגעגאנגען אינעם שטאט, אין די מחנה, איז ער נאך אלץ געבליבן אין די אוהל מועד. זאגט די הייליגע רשי ודבר השם אל משה פנים אל פנים, ומתמלל טייטשט די תרגום אויך איז דא א מתפעל, ומתמלל עם משה, ס'איז גערעדט געווארן מיט משה. ווייל ס'איז אויך די זעלבע קאנסעפט וואס רשי האט פריער געזאגט אז ס'איז נישט קיין כבוד פאר די שכינה צו זאגן אז ער האט גערעדט צו א בשר ודם. זאגט יעצט רשי דאס וואס מען האט פריער אויסגעשמועסט, אז די גאנצע זאך וואס איך האב דיך יעצט געזאגט אז משה איז ארויסגעגאנגען מיט זיין געצעלט און נאכדעם איז ער אריינגעקומען, און די גאנצע זאך וואס איז געווען, די אלעס האט איז פארגעקומען פון נאכדעם וואס משה רבינו, פון נאך די חטא העגל ביז מען האט אויפגעשטעלט די משכן, אבער משה רבינו איז דאך נישט דא געווען פון די חטא העגל ביז יום כיפור, ער איז דאך געווען פאר צוויי מאל פערציג טעג אויבן אין הימל, די ערשטע פערציג טעג צו מתפלל זיין, און די צווייטע פערציג טעג צו מקבל זיין די לוחות שניות. סאו זאגט רשי ושב אל המחנה לאחר שמדבר עמו היה משה שב אל המחנה נאכדעם וואס ער האט גערעדט צום אייבערשטן האט זיך משה צוריק געקערט צום מחנה ומלמד לזקנים מה שלמד ער האט אויסגעלערנט פאר די זקנים וואס ער האט געלערנט כדי זיי זאלן עס קענען גיין ווייטער לערנען פאר כלל ישראל והדבר הזה נהג משה דאס איז פארגעגאנגען די גאנצע פאר פסוקים וואס זיי האבן געלערנט ביז אהער איז פארגעגאנגען מיום הכיפורים עד שהוקם המשכן פון יום כיפור ביז מען האט אויפגעשטעלט די משכן בעצם איז עס פון די חטא העגל אבער ס'איז נישט שייך צו זאגן ווייל פון די חטא העגל ביז יום כיפור איז דאך משה רבינו נישט דא געווען נאר ס'איז געווען מיום הכיפורים עד שהוקם המשכן גייט רשי מאכן די חשבון אז דאס איז טאקע געווען נאר פון יום כיפור די זעקס חדשים מיום כיפור ביז ביז א' ניסן, שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, שבעה עשר בתמוז איז דאך געווען די יום וואס משה רבינו איז אראפגעקומען פון בארג, און דעמאלטס האט ער צובראכן די לוחות, ובי"ח, דא רש"י זאגט גראדע אנדערש ווי אין פרשת עקב, אויב דו געדענקסט אפאר וואכן צוריק האב איך געפאוסט א טשארט, אז נאך אינעם זעלבן טאג אין שבעה עשר בתמוז ווען ער האט צובראכן די לוחות האט ער גלייך גע'משפט די חטאים, און איין טאג שפעטער י"ז איז ער ארויפגעגאנגען, וואס הייסט, י"ח איז ער ארויפגעגאנגען נאכאמאל אין הימל, דא לייגט רש"י צו נאך איין טאג. און אנדערש ווי אין פרשת עקב, אבער לאמיר לערנען אינעווייניג, שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, און א טאג שפעטער בי"ח האט ער עס פארברענט און ער האט גע'משפט די חטאים, און נאך א טאג שפעטער י"ט איז ער עלה איז ער ארויפגעגאנגען שנאמר ווייל ס'שטייט ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אז איך וועל ארויף גיין ועתה אעלה אל ה' אולי אכפרה בעד חטאתכם, און דעמאלטס איז ער ארויף געגאנגען נאכאמאל פאר פערציג טעג צו מתפלל זיין אז די אייבערשטער זאל מוחל זיין, ועשה שם ארבעים יום וביקש רחמים שנאמר ואתנפל לפני ה' שטייט אין דברים, אין עקב. שטייט אז איך האב מיך איך האב מיך זייער שטארק איינגעבעטן ביים הייליגן באשעפער ער זאל ענק מוחל זיין ובראש חודש אלול, ס'איז געקומען פֿערציק טעג שפעטער נאכדעם וואס איך בין ארויפגעגאנגען צו מתפלל זיין, האט דער אייבערשטער דעמאלטס געזאגט, פסל לך שני לוחות אבנים, ס'איז געקומען ראש חודש אלול נאמר לו ועלית בבוקר אל הר סיני איז ער ארויפגעגאנגען נאכאמאל לקבל לוחות האחרונות, און ועשה שם און ער האט זיך דארטן אויפגעהאלטן מ' יום, צו מקבל זיין די לוחות שניות, שנאמר וואס שטייט, ואנכי עמדתי בהר, כימים הראשונים, איך בין ארויפגעגאנגען אויפן בארג אזוי ווי די ערשטע טעג, מה הראשונים, פונקט ווי די ערשטע טעג, איז געווען פֿערציק טעג, דאס הייסט פון ז' סיוון, ביז שבעה עשר בתמוז איז געווען פֿערציק טעג ברצון ווייל ער האט מקבל געווען די ערשטע סעט לוחות, אף הראש האחרונים ווען ער איז ארויף געגאנגען צו מקבל זיין די לעצטע סעט לוחות איז אויך געווען ברצון ווייל דאס איז שוין געווען נאכן מתפלל זיין, אמור מעתה, לערן איך ארויס פון דעם אז האמצעיים היו בכעס, די מיטעלסטע פֿערציק טעג ווען ער איז ארויף געגאנגען מתפלל זיין איז די אייבערשטער יא געווען בכעס ווייל ער האט זיך נאך געדארפט אויספועלן אז די אייבערשטער זאל מוחל זיין. סאו בעשרה בתשרי נתרצה הקדוש ברוך הוא יום כיפור דעמאלטס האט די אייבערשטער אינגאנצן מרצה געווען אויף כלל ישראל בשמחה ובלב שלם און ער האט אפילו מסכים געווען אז מ'זאל דעמאלטס בויען א משכן דעמאלטס האט ער געזאגט פאר משה לויט רשי אז מ'זאל בויען א משכן ואמר לו למשה און דעמאלטס האט ער געזאגט פאר משה סלחתי און ומסר לו לוחות אחרונות און ער האט אים איבערגעגעבן די לוחות אחרונות און דעמאלטס יום כיפור ווען ער איז אראפגעקומען די צווייטע סעט לוחות וירד והתחיל גלייך האט ער מצווה געווען כלל ישראל על מלאכת המשכן ועשאוהו און מ'האט טאקע אויפגעבויט די משכן און ס'האט געדויערט עד אחד בניסן וואס דעמאלטס האט מען הוקם המשכן ומשהוקם ווען מ'האט צומאל שוין אויפגעשטעלט די משכן לא נדבר עמו עוד אלא מאהל מועד דעמאלטס איז ער שוין נישט געגאנגען רעדן אינדרויסן פון די מחנה מיטן הייליגן באשעפער נאר דעמאלטס איז די השראת השכינה געווען בין שני הכרובים און ער איז געגאנגען רעדן באהל מועד צו הערן די דבר השם סאו מילא די גאנצע זאך וואס האט זיך דא אפגעשפילט אז משה רבינו איז ארויס פון די געמיינדע פון די מחנה איז נאר פארגעקומען פון יום כיפור ווען נאכדעם וואס ער איז אראפגעקומען מיט די צווייטע סעט לוחות ביז מ'האט עקטשעלי אויפגעשטעלט די משכן אין א' ניסן די גאנצע פיריעד איז פארגעקומען וואס מ'האט יעצט געשמועסט אז ער איז ארויסגעגאנגען פון די מחנה צוריק אריינגעקומען און אזוי ווייטער, אבער שפעטער, once מ'האט שוין ארויפגעשטעלט די משכן איז שוין די השראת השכינה געווען אין די מחנה, זאגט די הייליגע רשי ושב אל המחנה, איז תרגומו, שטייט נישט ותב, נאר שטייט ותאב למשריתא, ותאב מיינט אויכעט א לשון הווה, לפי שהוא לשון הווה אזוי ווי רשי האט געזאגט אויף די אלע זאכן, וכן כל הענין, דאס גאנצע ענין איז לשון הווה, אז פאר גאנצע זעקס חדשים איז דאס פארגעגאנגען. ווייל ס'שטייט אזוי ווי די תרגום זאגט טאקע אויף יעדע זאך, וראה כל העם די גאנצע פאלק האט געזען, טייטש זאגט די תרגום וחזן, א לשון הווה, ונצבו, מיינט וקיימין, זענען געשטאנען, והביטו, ומסתכלין, זיי האבן געקוקט, והשתחוו, וסגדין, זיי האבן זיך געבוקט, ס'הייסט א לשון הווה שטענדיג, דורך די גאנצע פיריעד. זאגט אבער רשי ומדרשו, ודיבר השם אל משה, די מדרש, ס'איז נישט אזוי ווי נאך א פשט, נאר דער מדרש זאגט אז דאס וואס שטייט ודיבר השם אל משה און ושב אל המחנה טייטשט אז די אייבערשטער האט אים געהייסן שישוב אל המחנה און משה רבינו איז ארויסגעגאנגען ווייל אזוי ווי רשי האט פריער געזאגט ווייל אז אז די רבי איז אין כעס קען איך דאך אויך נישט דא וואוינען דארף איך אויך ארויסגיין ווייל די אייבערשטער האט אים געזאגט דו גיי יא צוריק ווייל אמר לו האט אים געזאגט אני בכעס ואתה בכעס אז זיי זענען ביידע אין כעס אם כן מי יקרבם ווער וועט זיי מקרב זיין ס'דארף זיך זיין א ימין מקרבת. ממילא וועגן דעם האט אים די אייבשטער געזאגט ושב אל המחנה גיי טאקע צוריק, און אויב נישט, בקיצור די מדרש פירט דארטן אויס אז אויב נישט וועט טאקע יהושע בן נון דיך איבערנעמען, פאר דעם שטייט דווקא דא אין די תורה אז יהושע בן נון, אין דעם פסוק שטייט טאקע אז יהושע בן נון לא ימוש מתוך האוהל ער איז טאקע געבליבן במקום השראת השכינה קאנסטענטלי, אבער בעצם משה רבינו האט נישט אויסגעפאלגט נאר ער אליין איז צוריק געגאנגען, וואס הייסט אנשטאטס אז די אידן זאלן די זקנים זאלן דארפן קומען צו אים, איז ער האט ער געפאלגט דעם אייבערשטן טו די עקסטענט אז ער איז צוריק געגאנגען אין די מחנה און געלערנט מיט די זקנים, אבער דאס אז ער זאל צוריק ברענגען זיין אוהל דאס האט ער נאכנישט געוואלט. ווייל פאקטיש איז נאכנישט געווען קיין מחילה גמורה פונעם הייליגן באשעפער ממילא האט ער נאכנישט געוואלט אריינברענגען דעם אייבערשטן כאילו פאר ס'איז נאכנישט דא קיין מחילה גמורה סאו זאלסט מיר האבן א סוקסעספול דעי.